אפשר וועט איינער קומען און אפשרייבן איינמאל דורכגיין סיפורי מעשיות אסאך מאל קומט אריין אינמיטן שירים פון ימים טובים האב איך עס נישט אפשרייבן די סיפורי מעשיות זייער שיינע זאכן וואס קומט ארויס בשעת'ן בשעת עס פארלערנען מעשה ו' ווער ס'האט די דריק דף קוף טעס דער רבי דערציילט מעשה אמאל איז געווען א קעניג די קעניג האט געהאט א חכם מעשה אמאל איז געווען א קעניג און די קעניג האט געהאט א חכם האט זיך די קעניג אנגערופן צום חכם פאראנען א קעניג וואס ער חתמ'עט זיך אונטער אז ער איז א גרויסע גיבור א איש אמת און א ענוו א ענוו א אמת'ע מענטש און האלט פון זיך גארנישט

א גיבור ווייס איך אז ער איז א גרויסער גיבור ווייל ארום זיין מדינה איז א ים, און אויפן ים איז דא מיליטער מיט שיפן מיט באמבעס מיט געווער, מען קען נישט אנקומען אהין. און פון די אנדערע זייט פון אינעווענדיג פון די ים איז אויכעט דא א גרויסע זומפ ארום די מדינה, וועטלענד, מען פאלט אריין דא, מען קען נישט אנקומען, ס'איז נאר דא איין וועג, וואס קען וואס עס קען דארט נישט גיין נאר איין מענטש און דארט שטייט מען אויך מיט באמבעס און מען שיסט אז איינער קומט מלחמה האלטן שיסט מען אים מיט די הארמאטעס קען מען נישט אהינקומען נאר דאס וואס ער חתמ'עט זיך אז ער איז א איש אמת און א ענוו דאס ווייס איך נישט בעט איך דיר איך וויל זאלסט מיר ברענגען די פיקטשער די פארטרעט דעם בילד פון דעם קעניג, ווייל דער קעניג האט געהאט אלע פארטרעטן פון אלע קעניגן, דער קעניג האט געהאט פיקטשערס פון אלע קעניגן חוץ פון דעם קעניג, וואס ער האט זיך גע'חתמ'עט אז ער איז א גיבור, מיט א איש אמת, מיט א ענוו, און עס האט זיך נישט געפונען ביי קיין שום קעניג די בילד פון דעם קעניג, ווייל דער קעניג פלעגט אלץ זיין באהאלטן פון מענטשן, ער איז געזיצן אלץ אונטער א פירהאנג. און פאררוקט ווייט פון די מענטשן פון די מדינה. האט דער קעניג געבעטן דעם חכם טו מיר א טובה לאמיר זען צו דו קענסט מיר ברענגען א בילד פון דעם קעניג. און דער חכם איז געגאנגען אין די מדינה אריין, האט זיך דער חכם מיישב געווען. הערט אויס טייערע קינדער, אז מען וויל דערגיין א זאך, אז מען וויל וויסן א פלאץ וואס וואס איז דארט וואס טוט זיך דארט דארף מען הערן די דזשאוקס, דורך די דזשאוקס, דורך די קאטאוועס קענסטו שוין דערגיין דעם מענטש, דאס זאגט דער רבי, א מורא'דיגע סוד, ווער ס'וויל וויסן וויאזוי מען קען דערגיין א פלאץ, א גוטע פלאץ, א נישט גוטע פלאץ, אז מען וויל וויסן די מהות פון די מדינה, די זאך פון א לאנד, ווי אזוי א מדינה פירט זיך. דורך וואס קען מען וויסן די זאך פון די מדינה? דורך די קאטאוועס פון די מדינה, די דזשאוקס, פון וואס מאכט מען חוזק, פון וואס מאכט מען חוזק וועסטו גלייך וויסן וואס די זאך איז דא, רעדט מען כל מיני לצנות, כל מיני אייבערשטער זאל אפהיטן עבירות, אוי, מענטשן פון עבירות. מאכט מען חוזק פון פון עבודה זרה, ווייסט מען די מענטשן גלייבן אין דעם אייבערשטן, דאס איז זייער קאטאוועס, די הייליגע חכמים זאגן אלע ליצנות איז ערג, ליצנות איז אסור, איין זאך קען מען מאכן ליצנות, פון וואס? עבודה זרה איז לשון קודש אין אידיש. דו מיינסט בעצם עבודה זרה רעדט מען פון רוים ביי די פויפסט די גמרא זאגט מען מעג נישט מאכן קיין ליצנות נאר פון עבודה זרה וואס מיינט עבודה זרה אידיש געטשקע געטשקע איז אלט אידיש היינט אידיש זאכן וואס מאכט פארגעסן פון דעם אייבערשטן יעדע זאך וואס מאכט פארגעסן פון דעם אייבערשטן איז עבודה זרה יעדע מציאות יעדע הייבסט אן רעדן פון א מענטש ער האט געלט און ער איז זייער מורא'דיג, וואס? ס'דא א באשעפער, דו מאכסט מיך יעצט פארגעסן פונעם אייבערשטן. די נייעס, דו מוזט הערן די די די די טאלק שאו, די די וואס רעדט דארט, ער איז אזוי קלוג, ער פארשטייט אן עסק און ער ער ער ער.

וואס איז דער רבי? וואס איז דער רבי? דער רבי ברענגט מיך צום אייבערשטן. דער רבי ברענגט מיך צום אייבערשטן. דער רבי ברענגט אראפ א שטיקל זוהר, ר' שמעון בר יוחאי, פרשת קדושים, ר' שמעון בר יוחאי איז אנגעקומען אין א שטאט און זיינע תלמידים. און דארט איז געווען פרויען, א זימערדיגע טאג, מען וויל קוקן, מען קוקט אהין, קוקט אהין, זאגט ער פאר זיינע בחורים, פאר די תלמידים, קוקט אראפ, אל תפנו אל האלילים, ואלהי מסכה לא תעשו לכם. וואס איז פשט דינסט עבודה זרה? קוקסט אויף א מיידל דינסט עבודה זרה? מאכסט א מציאות פון א זאך וואס די אייבערשטער זאגט קוק נישט, הייבסט אן אוועקגיין פונעם אייבערשטן שוין עבודה זרה. טאר נישט מאכן קיין לצנות, לצנות איז א זאך וואס איז, דער רבי ברענגט לצנות נו?

פונעם אייבערשטן, אייבערשטער מיאוס פארמיאוסט זיך פון א מענטש, אויך מענטשן, מענטשן אנפאנג זעט מען אויס א דזשאוקער אבער מען, קיינער וויל נישט האבן צוטון מיט אזאנעם, א פסוק אין משלי, תועבת א א א א זאך וואס איז מתעב מתעב, איין זאך קענסטו מאכן ליצנות, נו אויף וואס? עבודה זרה, וואס איז עבודה זרה? געטשקעס, וואס איז געטשקעס? שמעטשקעס, וואס איז שמעטשקעס? וואס איז געטשקעס? א זאך וואס מאכט דיך פארגעסן פון דעם אייבערשטן. דאס קען דיך חוזק מאכן. אז דו קומסט אריין אין א פלאץ און דו הערסט אז מ'מאכט חוזק פון פון פון זאכן וואס וואס נעמען אוועק פונעם אייבערשטן, ווייסטו, דער מענטש האלט ביים אייבערשטן. קומסט אריין א פלאץ דרייסט זיך אין א ישיבה וואס דער גאנצע חוזק איז איינער אויפן צווייטן ווער ס'קען חוזק מאכן פון א צווייטן בחור דער איז א גרעסערע היראו ווייסטו שוין די זאך דא פון די ישיבה דאס איז דא נישטא קיין יראת שמים אז דא דער אייבישטער איז נישט דא ווייל מ'מאכט חוזק פון אנדערע אדער מ'מאכט ליצנות פון פון ניבול פה מ'רעדט ניבול פה איינער צום צווייטן אה ווייס איך שוין דער פלאץ דא איז ניאוף אזוי אז מ'וויל וויסן אז

ווילסט רעדן צו דיין מאמע, א מחיה, ווילסט שיקן א טעקסט מעסעדזש פאר דיין טאטע און מאמע, א בחור פרעגט מיר, עס איז גוט צו האבן טעקסט מעסעדזש אדער עס איז נישט גוט צו האבן טעקסט מעסעדזש? עס ווענדט זיך וואס, עס ווענדט זיך ווען, עס ווענדט זיך וואו. וואס ווילסטו טון מיט דיין טעקסט מעסעדזש, וואס ווילסטו, מאכן א גרופ פון דעם? ס'איז א נארישע זאך, ס'וועט דיך אוועקנעמען פון די וועלט. יעדע גרופ, נישט קיין חילוק, אזא גרופ און אזא גרופ, ס'וועט דיך אוועק נעמען פון די וועלט, ס'וועט דיך אוועק נעמען דיין צייט אין טאג, ס'וועט דיך אוועק נעמען, יעצט ביסטו א בחור, אפשר האסטו צייט, חתונה האבן, וועסט האבן קינדער, ס'וועט דיך אוועק נעמען פון די וועלט, ווערן א מענטש פון עולם התחתון, אינטערסאנט אין די כתובה תנאים, האסט געזען? און אין שבועות איז דא א תנאים מיט א כתובה וואס איינער פון די הייליגע תלמידים פון אר"י הקדוש, רבי ישראל נגארה, געזען די תּנאָים. אינטערעסאַנט דער לשון התּחתּון. צו קוקן עולם התּחתּון נו וואָס וואָס וואָס ער מיינט. אַ מענטש דאָס וואָס דאָס איז דײַן טעלעפֿאָן צדיק. וואָס דאַרפֿסטו אַ טעלעפֿאָן? רעדן צו דײַן טאַטע? ס'איז אַ שיינע זאַך. רעדן צו דײַן מאַמע? ס'איז אַ שיינע זאַך. בפרט בחורים וואס זענען נישט אינדערהיים און אוועקגעפארן לערנען. אזא מצוה. מען קען מען דודי די רופסט אהיים דודי. דודי די גריפסט אהיים. די די די קענסט ווער קען דאס אויסטראכטן יארן צוריק אז מיט א שטיקל פלעסטיק קען מען שטיין דא בסוף העולם דיינע עלטערן וואוינען אין פתח תקווה. און דו קענסט רעדן מיט זיי. שטיקל פלעסטיק. קען מקיים זיין מצוות כיבוד אב, מצוות כיבוד אם. וואס מאכט דער טאטע, וואס מאכט די מאמע? שוין, די גייסט אהיים יעדן טאג, אבער די גייסט, די ריפסט אהיים? מאטכעלע. די ריפסט אהיים? אזא מצוה קען מען טוהן? ווילסט האבן א טעלעפאן פארוואס? צו קענען מאכן גוטע זאכן? א מחיה! די ווילסט טעקסט מעסעדזשעס פארוואס צו קענען שרייבן פאר די מאמע איים אן די וועי האום איך וועל באלד זיין א מחיה אבער פארוואס איז עס געמאכט געווארן צו קענען שרייבן מיסע ווערטער קען שרייבן מיסע ווערטער ס'איז ווערן אויסגעריסן די גמרא זאגט פארוואס מענטשן מ'הערט אומגליקן נעבעך א עקסידענט נעבעך איינער געשטארבן נעבעך אינגע מענטשן שטארבן נעבעך מ'הערט נעבעך יתומים מיט יתומים שטיינער שרייען קיינער הערט זיי נישט אויס זיי פארלירן זייערע עלטערן קוק אין די גמרא מסכת שבת דף ל' וועסטו קוקן וואס זאגט די גמרא בעוון בעוון אין פ אבער עס שטייט נאך שטייט נאך א ווארט דארט דאס איז וועגן בחורים דער מהרש"א זאגט דאס איז א פגם ביי בחורים איך זאג אין געזאט קען יאר רעדן אבער איך זאג דאס כאפט זיך אריין ביי בחורים מען לערנט מסכת סוטה, מען זעט פאר משיח גייט קומען, שטייט איינע פון די שרעקעדיגע זאכן וואס גייט זיין, אז ישיבות גייט בית ועד יהיה, און מען טראכט רבונו של עולם איך האף ס'וועט נישט זיין אין מיינע טעג אין מיינע צייטן אבער אפשר האלט מען שוין דארט. וואס זאגט די משנה בית ועד? שרעקעדיגע זאך, דאס בית המדרש, א פלאץ ווי מען דארף זיך צוזאמקומען לערנען און דאווענען, דארט גייט מען זיצן און רעדן פון פון פון נבלות, ניבול פה? סאו דאס האט די חכם פארשטאנען, אויב איך דארף אנקומען אין א מדינה אין א לאנד, און איך דארף כאפן דעם קעניג און זען צו דער קעניג איז א איש אמת, צו דער קעניג איז א עניו, דארף איך מיך צוהערן קודם צו די דזשאוקס, אז איך וועל זיך הערן די דזשאוקס, איך לערן דיר וועל איך שוין גלייך וויסן וואס דא גייט פאר האט ער אנגעפאנגען פלאנען א נסיעה צו יענע מדינה און אזוי אפגעקומען אבער וואס אונז נעמען ארויס לייג אוועק די טעלעפאן אבער וואס אונז נעמען ארויס איך ווייס שוין וויאזוי איך האב א סימן בוחרים פרעגן מיך פרעגן מיך ער איז א גוטע חבר פון מיך ער איז א גוטע חבר זאל איך רעדן מיט אים איך רעדן מיט אים איך האב עס סיי מיט די בחורים סיי אין סקול ער איז א גוטע חבר ער איז יא א גוטע חבר ער איז נישט א גוטע חבר וויאזוי קען מען וויסן פון אינדרויסן ער איז א גוטע חבר וויאזוי קענסט עס וויסן האסט דיך אנגעטון א שיינע ציצית ביסט א חסידישע בחור האסט דיך געמאכט שיינע געקרייזלטע פאה'קעלעך ביסט א גוטע בחור איך ווייס נישט ווי זאל מען זיין א גוטע בחור, ווי זאל מען זיין א גוטע חבר. איך וויל הערן דיין מויל. איך וויל הערן וואס דו רעדסט. אה. איך וויל הערן דיינע דזשאוקס. אה, האסט נאר געמאכט, האסט נאר געמאכט א דזשאוק? ווארט דו האסט נאר געמאכט א דזשאוק. פאר מיר איז עס שוין גענוג. איך זאל זייער אכטונג געבן פון דיר. תשובה טון איז א אנדערע מעשה. דו רעדסט ניבול פה, קען מען מיט דיר נישט רעדן. עס האט זיך ארויסגעכאפט ביי מיסטעיק. איך האב געהאט, איך האב געהאט צייטן דא אין ישיבה ווען בחורים זענען אריינגעקומען פון אנגעפילט איבער די אויערן מיט ערגסטע מיט ניבול פה. פלעגן קומען אזוי אין ישיבה, ישיבה זאל מיך נישט אוועקשיקן, ס'גייט נישט אין איין מינוט, דאס איז א רגילות, איך בין שוין צוגעוואוינט פון יארן.

כ'האב אמאל אוועקגעשיקט א בחור וועגן ניבול פה, איז ער געגאנגען צו מוהרא"ש, דער שטיף האט מיך אוועקגעשיקט. האט מוהרא"ש מיר געזאגט, נא, אזא בחור איז א וואוילע בחור, מען דארף נאר רעדן צו אים. מען דארף רעדן צו אים, מען זאל נישט רעדן אזוי. פיין. פיין. האב איך גערעדט מיט אים. אבער דו רעדסט ניבול פה? דו רעדסט ניבול פה דו האסט דיין יצר הרע, פיין בעט דעם אייבערשטן, הייליגער באשעפער הייל מיך אויס, הייליגער באשעפער געב מיך כח איך זאל נישט איך זאל נישט פאלגן די יצר הרע, הייליגער באשעפער העלף מיך האבן מוח, איך זאל מיך דיר מיטטיילן מיין יצר הרע, דו ווילסט מיר געבן פון דיין יצר הרע? חס ושלום! איך דארף אכטונג געבן אויף מיין לעבן. נעם דעם ספר המידות, איך בעט ענק בחורים, עס איז נישט גענוג אז מען קומט סתם אין ברסלב, איך לערן אין ברסלב, מען דארף ארייננעמען ברסלב אין זיך, נישט זיצן אין א ברסלב ישיבה, מען דארף ארייננעמען די ספרים, דעם רבינ'ס ספרים אין זיך, וואס זאגט דער רבי, צו קוקן וואס דער רבי זאגט וועגן ניבול פה, וואס דאס איז די שרעקעדיגסטע אות, די שרעקעדיגסטע אות אין ספר המידות. כ'וועל אייך פארליינען צוויי זאכן וואס די רבי זאגט, די רבי זאגט בעוון ניבול פה, דאס איז די גמרא אין שבת, צרות און גזירות מתחדשות, ס'קומט צרות, בחורי ישראל מתים, יונגע קינדער, אידישע בחורים שטארבט, יתומים מיט אלמנות שרייען קיינער הערט זיי נישט אויס, איינער רעדט ניבול פה אפילו מ'האט שוין אנגעסטעמפלט א גוטע זאך פאר אים פאר זיבעציג יאר, מ'דרייט עס איבער פאר שלעכטס. ער מאכט זיך הייס די גיהנום. נאך זאגט דער רבי אויך פאר איינער וואס הערט ניבול פה און ער שווייגט. דאס איז שוין א שווערע זאך. ווייל איך רעד נישט קיין ניבול פה, אבער אין מיין אין מיין אין מיין דירה איז דא א בחור וואס יעדן נאכט ער ברעכט אויס. שמוץ שמוץ שמוץ שמוץ צויע צויע שמוץ שמוץ שמוץ שמוץ. די קענסט מיך לאזן לעבן. די קענסט לאזן דא נארמאל. שמוץ שמוץ שמוץ שמוץ שמוץ שמוץ. וואס איז מיט דיר? דו מ א דאך יא מ'קען מיט אים נישט רעדן מער. און מ'זעט טייערע אינגעלייט. טייערע אינגעלייט. ער איז געגאנגען ארבעטן אין א אפיס. און אזוי א מענטש ווערט ווי זאגט מען עס אינפלוענס ווי זאגט מען עס. ער ווערט איבערגענומען פון א פון דעם וועם וועם ער דרייט זיך. זיצט אין א אפיס דארט זיצט איינער און ער גייט מיט פעפערטע הויזן שבת. און יעדע צווייטע ווארט גייט אים נאכאמאל. קללות קללות קללות קללות מיידלעך פרויען פרויען מיידלעך קללות קללות און ער כאפט נישט דער אינגערמאן כאפט נישט אז ער הייבט שוין אויך אן אזוי צו רעדן אויב שטעלט ער זיך נישט אפ און זאגט אינגערמאן הער מיך גוט אויס אדער דו מאכסט צו דיין מויל אדער מוז איך ארויסגיין פון דא דאס גייט נישט גיין צוזאמען איך זאג עס פאר אינגעלייט זיי זאלן אפילו נישט מורא האבן צו רעדן צו א באלעבאס און צו א מענעדזשער נישט אלעס איז געלט נישט אלעס איז געלט

דעמאלס ווען מען ענדיגט שוין וואקסן דעמאלס האט מען אלץ איבער און מען גייט אוועק פון די וועלט. א גוטע דזשאב, אז מען וואקסט און מען וואקסט און מען וואקסט, און ווען מען מאכט געלט שטעקט מען עס אריין אין נאך א פלאץ, און נאכדעם נאך א פלאץ, און נאך א פלאץ, און נאך א פלאץ, און נאכדעם האט מען אלץ איבער און מען גייט אוועק פון די וועלט. און די קינדער צוקריגן זיך און זיי רעדן נישט איינער מיטן צווייטן. און דאס איז דער פיוטשער, דאס איז פון די פיוטשער פלעצער. פיין, ביסט א יונגע. וואס רעדט מען דארט אין אפיס? וואס רעדט מען ביי די פארטיס? ס'איז געווארן א נייע סטייל, אז דו ארבעטסט ערגעץ מוזטו שוין ווערן, דו מוזט אנהייבן א נייע לייף פון פארברענגען, אמאל געווען א אינגערמאן, איך האב מיין, איך האב מיין לעבן, איך האב מיין ווייב, איך האב מיינע קינדער, איך פארברענג מיט זיי, און איך האב מיין דזשאב, אבער בזעת אפך דער אייבערשטער, מ'האט געזינדיגט, מ'דארף ארבעטן, אדם הראשון האט דאך געזינדיגט און מ'דארף פאררעכטן, איך ווייס נישט וואס, נענענענענענע, דו האסט געזינדיגט, דו מוזט קומען פארברענגען.

מען גייט יעצט מען גייט אראפברענגען אלע מענטשן אזוי מיט די עמאושנס און די הענט ער מאכט ער רעדט ער וואס רעדט מען דא מען רעדט דא ניבול פה איך קום נישט דא נו אבער דאס איז קען זיין מיר א פיוטשער דאס איז קענען דאס איז קענען וויאזוי מאכט מען דאס יצחק מען קען ווי דארפסטו נאכן דו דארפסט נאך וואקסן אמאל גייט ווי די מענטשן די קאנסולטענטס זיי רעדן מיט די הענט דארפסטו נאכדעם הייבסט אן דא

איך ווייס דו ביסט א אויבער חכם, יעדע מאל מען רעדט פון די דרשות טראכסטו אז דו ביסט גענוג שטארק ביי דיך, אז דו קענסט, פאר אנדערע בחורים איז דאך ממש א רחמנות, מען דארף אוועק נעמען די אנדערע בחורים פון זיי דרייען זיך דארט אין די פלעצער ווייל ס'איז געפערליך ווייל זיי קענען פאלן, איך קען איך קען נישט פאלן, איך בין אזוי שטארק ביי מיך אז איך קען מיך דרייען מיט יעדן איינעם, אבער אסאך מאל קומט א בחור מיר זאגן די שול דארף עפעס טון ווייל. איך גיי ארויס דא און דארט, אבער איך זע לעצטנס קומען אן דארט נאר אנדערע בחורים, און איך זע ס'איז נישט גוט פאר זיי. פאר מיר איז עס גארנישט נאכאמאל, איך איך ווייס ווי איין ווי אויס, וואס זאגסטו ווי אנע ווי אויס? דער רבי זאגט גם השומע ושותק, איינער הערט נאר צו ניבול פה און ער שווייגט, ווערט אים אויך די גיהנום, קומט אויך פאר אים צרות און גזירות. האט ער אויך א גיהנום, האט ער אויך א צורת גן עדן. דאס איז די גלייך וויסן קומסט אריין א פלאץ. די ערשטע גערעדט איז נישט. קומסט אריין א פלאץ הער גלייך די שפראך וואס מ'רעדט. וואס רעדט מען? זעסט שוין דו. ס'איז דא אמת, ס'איז נישט דא אמת. פארציילט דער רבי ווייטער דף ק' פיר, דער חכם איז געגאנגען אין די מדינה, און דער חכם האט זיך מיישב געווען ער דארף וויסן די מהות פון די מדינה, דורכדעם קען ער וויסן, ראש ישיבה פלעגט זאגן איך רעד מיט א מענטש דריי מינוט, איך קען דעם מענטש אינסייד אוטסייד. מענטש זאגט אז מיר רעדן סתם וואס טוט זיך וואס מאכט ער פארציילט מיר עפעס א קליינע עפעס א עפיזאד פון לעבן, איך קען שוין גאנץ. ווייל מען דארף א ביסל חכמה. דו הערסט ווי א מענטש רעדט, און דו הערסט דער מענטש פארציילט אלעס, דער מענטש פארציילט, בעל שם הקדוש האט געזאגט א מענטש מוז פארציילן וואס ער האט געטון. מענטש מוז פארציילן וואס ער האט געטון אמאל מ'האט זיך אפגעשטעלט אין א קרעטשמע אמאליגע צייטן אלע מעשיות איז געגאנגען מיט קרעטשמעס פארוואס ווייל א פערד און וואגן ווי לאנג קענען זיי שלעפן מענטשן מוז זיך אפרוען נישט קיין מאשין א קאר א קאר דארפסטו אויך אפשטעלן לייגן געז און מאכן א אויל טשעינדזש אנישט ווערט עס אווער היטעד ביטערע היצן ער קען עס נישט נעמען די מאשין איז שוין צו אלט אבער א פערד און וואגן שטעלט זיך אפ סאו מען פלעגט אלץ זיך אפשטעלן ביי הייזער. מ'קומט אריין אין א הויז און מ'זעט דארט דער דער דער בעל הקרעטשמע שטעלט אויף, אה, דער רבי דא? בעל שם טוב איז דא? מ'שטעלט ארויס שנעל, ס'נישט געווען קיין, ס'נישט געווען קיין דיספאוזעבל פעיפ, קאפס. ס'נישט געווען קיין, מ'האט געדארפט האבן כלים. ברענגט ארויס א טאץ כלים מיט אביסל ברוינפן, און מאכט א ברכה. און און פאר דעם האט דער בעל שם הקדוש געהאט געשמועסט מיט מיט מיט די תלמידים די גילוי אז א מענטש פארציילט ווער ער איז ער הערט גוט רופט זיך אן א תלמיד דערויף פאר דעי מענטש דעי גלעזלעך זענען געטובלט טאר דאך נישט טרינקען ניי א נייע כלי דו האסט געקויפט פון א גוי דו מוזט עס טובלען אז א גוי האט עס געמאכט א גוי איז דער גלעזער א גוי האט געבלאזן די גלאז און געמאכט א כלי מוזט עס טובלען רופט ער זיך אן אזוי הויעך, וואס א חילוק, יא געטובלט, נישט געטובלט, מען טרינקט, מען טרינקט. מען קען נישט אריינקומען אין א בית מדרש נאר מיט דרך ארץ. נאר מיט דער חירות.

דער איש זאגט ער זאגט גארנישט נישטא קיין הלכה איז נישטא גארנישט א מענטש מוז אלעס דערציילן און דערנאך זאגט ער ניין כ'האב נאר געמאכט א דזשאוק אבער פאר מיר איז שוין פונקט גענוג געווען צו הערן דיין דזשאוק ס'געווען אמאל אין צייטן פון רבין איז געווען א דזשאוקער ס'דא בוקס, ס'דא בוקס אין די ספרים סטארס. יעצט זעה איך אפילו פאר די קינדער מאכט, מען וויל שוין מזכה זיין די קינדער אויך מיט די דזשאוקס, מאכט מען שוין קאמיקס, האסט געזען? איך בעט אלץ מיינע קינדער זיי זאלן אפילו נישט בארגן קיין בוקס פון שכנים. אזוי דו נעמסט נישט קיין עסן פון א צווייטן פאר דו ווייסט וואסערע הכשר ס'האט, ס'האט אידישע אותיות די בוק? מה טובו. זע איך שוין יא, ס'איז אין די בוק קאמיקס פון קאמיקס פון עפעס א שוין אן א נאמען. זייער באהייליגט ביי ביי חסידים. פלעגט זיך ארומדרייען ביי צדיקים, ער האט געהייסן, מ'האט אים גערופן בדחנא דמלכא. פלעגט פרייליך מאכן די צדיקים, צדיקים פלעגן אלץ זיין אזוי, די רבי, די רבי האט נישט געוואלט די גאנצע מעשה, און די רבי האט אמאל געזען ווי ער קומט צו גיין, און די רבי האט געזאגט שנעל פאר אלע תלמידים וואס זיצן דארט, אז ער גייט מאכן זיינע ווערטלעך, קיינער זאל נישט לאכן. בעט קיינער זאל נישט לאכן. אריינגעקומען, מאכט זיינע ווערטל, א ווערטל, מאכט א ווערטל, קיינער לאכט נישט.

ווער ס'האט די דריי תנאים ער קען הערן ווערטלעך און זאגן ווערטלעך ווי דער רבי האט געזאגט. די ערשטע תנאי, נישט קיין ניבול פה, ס'איז דא בדחנים דזשאוקערס רעדן ניבול פה, נישט קיין ניבול פה. צווייטע, נישט אויף יענעמ'ס חשבון. און די דריטע, נישט אזוי ווי זיך, זיך מיינען. א ווערטל, מ'מאכט א ווערטל צווישן זיך אבער נישט. דו הערסט אויס די די די דזשאוקער יענע דזשאוקערס דאס דאס איז קודם כל דו הערסט אויס די גוי די אלע גוים וועם דו הערסט אויס דו הערסט צדיק די אלע גוים וועם דו הערסט אויס קודם כל זיך יעדע ווארט איז ניבול פה יעדע דזשאוק איז ניבול פה און איז נאר זיך און דער רבי האט אויסגעפירט און היינט גייט זאגן ווערטלעך ס'דא אין דעם צוויי פשטים שוין געזאגט אמאל? יא, היינט גייט זאגן ווערטלעך, אז דו האסט די דריי תנאים, נאכדעם איז דא אנדערע פשט אין דעם, אזוי ווי, גייט זאגן ווערטלעך, נאך שייך ווערטלעך? ס'איז שוין נישט שייך קיין ווערטלעך, ווייל גאנצע ווערטלעך ווי קען איך געבן א פליק, אדער ווי קען איך מיך שאו אפן, ווי קען איך מיך אביסל אויפטון, אדער ניבול פה, היינט גיי זאגן ווערטלעך, זאל מען זייער אכטונג געבן, דו קומסט זיך צאם מיט בחורים, עטס גייטס ארויס, עטס גייטס ארויס שפילן, עטס גייטס ארויס שפאצירן, עטס גייטס ארויס זיך צאם קומען. וואס רעדט מען דא? וואס רעדט מען דא ניבול פה? די בחורים מ'גייט נעמען א קאר מ'גייט פארן מ'גייט קומען א מחיה! מ'גייט פארן קיין קענעדע מ'גייט צוריק קומען מ'גייט זיך אפשטעלן א מחיה! אבער וואס רעדט מען אין די קאר? וואס רעדט מען אין די קאר? סתם שיינע זאכן? א מחיה!

מען ווערט פאר'חלש'ט און סיי די אויגן ווערט פארברענט, מען דארף טרעפן עפעס אינדאר, עפעס ווי מען קען אביסל זיך אביסל אויסלופטערן, עס טוט מיר אזוי לייד, מען קען נישט גיין מער, עקלדיג. די בחורים פרעגן מיך אלץ, דא איז דא געווען, יצחק הערש, ער פרעגט מיך, וואס די ישיבה גייט שוין נישט צום וואסער? וואס גייט שוין נישט צום וואסער? זאג איך אים. איך פלעג גיין מיט דיר צום וואסער פאר צען יאר צוריק, די ישיבה האט זיך געעפנט, ס'איז געווען א זויבערע וואסער, דא אין ווילימסבורג אראפ, געדענקסט ר' משה פלעגט דיך אהינטראגן, פאר פופצן יאר צוריק, פאר זעכצן יאר צוריק, ווען? זיבעצן יאר צוריק, איך פלעג גיין מיט דיר שפאצירן, רעדן פון רעבן, ס'איז געווען זויבער, עס איז נישט געווען קיין מענטש וואס האט נישט געוואוינט דארט, די גאנצע חלק דארט ווי מ'איז אינסייד ווילימסבורג, ס'איז געווען אלטע פארלאזטע וועירהאוזעס, ביינאכט איז נישט געווען קיין נפש חיה דארט, קיין נפש חיה, מ'קען וואקן, מ'האט קיינעם נישט געזען. פארקערט, אין ווילימסבורג האט זיך שוין אנגעפאנגען דאס אראפלייגן די אויגן, אינדרויסן פון ווילימס איז עס געווען וועירהאוזעס. ביסט געגאנגען צום וואסער געדענקסט? נישטא קיין נפש חי דארט, איך פלעג גיין פארטאגס דארט. מחיה, דער רבי זאגט אז א מענטש וויל וויינען, זאל ער גיין ווי צוויי וואסערן גיסן זיך איין, זיי גיסן זיך צוזאם. ליינט ספר המידות. ס'עפענט אויף די הארץ, זעסט די וואסער שווימט, די וואסער פליסט, א מחיה, דו זעסט די הימל א מחיה. הא? וואו זאל איך אהין גיין? וואו זאל איך אהין גיין? זאג מיר וואו זאל איך אהין גיין? קיין מינוט קענסטו נישט דארט שטיין. סתם בחורים, כ'מוטשע מיך, די ישיבה די גאנצע זאך ישיבה, קום אויף מיין פארטש. מען קען פון מיין פארטש זען די וואסער, וואס פעלט דיך? מ'פארברענגט, מ'שמועסט, מ'זעט די וואסער, וואס פעלט דיך? דארפסט האבן די עקלדיגע גוים און גויות?

מ'קען נישט, אן גאס איז אויב א מענטש דארף נאך דעם מ'פארלירט די טעם פון לעבן מען קען נישט מענטשן פארשטייען נישט דאס מ'דענקט מען איז בארד בארד בארד בארד כ'ווייס, ס'לעבן איז אנגעזעצט אנגעזעצט אנגעזעצט מען שטייט אויף מען גייט שלאפן מען שטייט אויף מען גייט שלאפן וואס איז געשען האסט געהאט אמאל שמחה האסט געהאט חיות ביזט געווען יונגער וואס איז יעצט געשען? יעצט איז געשען, איך האב נישט געהיטן מיינע אויגן, דאס איז געשען. מען היט נישט די אויגן, מען פארלירט די שמחה פון לעבן. דו ווילסט זען אז איך בין גערעכט? פרוביר אויס פאר צוויי טעג, היט דיינע אויגן, וועסט שוין פילן אנדערש. פאר דריי טעג, פרוביר פאר א קורצע צייט, נישט עפעס א פאר יאר, וועסט שוין פילן אנדערש. ביי, היט, היט אפ זיי א שומר הברית הייב אן הייב אן איך גיי יעצט אן זיין א ערליכע איד וועסט שוין פילן אנדערש די לעבן ווערט אויס אפגערעדט פון דעם באלד טרעף איך דיך א שידוך ס'וועט זיין פונקט אינטערעסאנט פאר די בישאו און פונקט ביז די חתונה. ביז ביזן חזן, נאך די חזן הערט זיך אויך בלאזן, שוין אהיימקומען, והא ראיה, טו א קוק אויף די גאס, אינגעלייט דרייען זיך ארום א גאנצע נאכט, וואס דארפסטו, דארפסטו א ראיה פון מיינע דרשות? מילא ביינאכט דו גייסט דא אין א רעסטוראנט און מ'זעט בחורים שמועסן, וואו זאל ער גיין? וואו זאל ער גיין? ער שמועסט, איינער ווארט אויף אים? צו וועם זאל ער גיין? שמועסט! זאלסט מאכן א טשולנט, איך האב פריער געצאלט, יעצט צאל דו, אפשר מוז איך צוטיילן, אהער, אהין, דרייעט זיך אום, וואס טוסטו דא יונגערמאן? וואס טוסטו דא יונגערמאן? וואס? היינט נעכטן אייערנעכטן מארגן וואס איז די מעשה? וואס איז די מעשה? גייסטו נישט אהיים? ס'איז אים נמאס געווארן אינדערהיים, ס'איז שוין נישט אינטערעסאנט אינדערהיים ווייל מ'היט, נאר א ערליכער איד האט ליב זיין היים, נאר א ערליכער איד האט ליב זיין ווייב, נאר א ערליכער איד האט ליב זיינע קינדער, גייט נאר אויף דעם וועג. נאר א שאד אז יונגע בחורים זאלן מיינען אז דער נישט איד ער האט די חיים טוב וויל ער אוועקלויפן פון אידישקייט. וויל האבן ליבשאפט, ווארעמקייט, פאן. לעבן, אז דאס היט אין דיינע אויגן וועסטו זיין פרייליך, ער וועט דערפילן זיין געשמאק, האסט אמאל געהערט ווי איינער שרייט, האב פאן איך צייל ביז דריי, יעצט האט מען פאן, פארשטייסט יעצט, יעצט איז מען צאמגעקומען, יעצט פארטיט מען, מען דארף פול סיטן, אלץ געמאכט כלומרשט, דער שכן האט געמאכט א פארטי, מוז איך אויך מאכן א פארטי, ער האט געמאכט א סיום, כ'האב אויך מוזן מאכן א סיום, ער מאכט הכנסת ספר תורה, מוז איך אויך מאכן הכנסת ספר תורה. ס'איז נישט פרייליך אין לעבן, א רחמנות. ער בויט איבער, בויט ער אויך איבער. ער מאכט אן א, ער מאכט ער אויך די זעלבע זאך. א רחמנות. און דאס היטן דיינע אויגן, דאס טוטן זיין אפגעהיטן ב, שמירת הברית, עס איז נישט.

וואס הערסטו צו אזא שיינע ניגון? הער עס און זאג וואס מיט! דאס איז נישט געמאכט געווארן אויסער דאס איז געמאכט געווארן מיטצוזינגען. די אלע ניגונים וואס דו הערסט דא אין ישיבה דאס זינגט, דאס זינגט מיט צום אייבערשטן. טאטע, איך וויל זיין א ערליכע איד, די יצר הרע ברענט און בריהט, ער לאזט מיר נישט אפ, ער ווארפט מיר כסדר אראפ.